בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף פ ד, מ'הייב מיר אן דף פ ג עמוד ב' אונטן, די לעצטע ווערטער פון די עמוד, אמר רבא, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען די שיטה פון די משנה, אז די משנה האט געזאגט אז א ספינה, א שיף, קען נישט מקבל זיין קיין טומאה, מ'לערנט עס ארויס פונעם פסוק דרך אניה בלב ים, אז די פסוק איז מקיש א שיף, אן אניה, צו א ים, צו א וואסער, אזוי ווי א וואסער איז נישט מקבל קיין טומאה, איז א שיף אויך נישט מקבל קיין טומאה. אזוי האט די משנה געלערנט, שפעטער האט מען געזען א ברייתא אז חנניה לערנט עס פון א צווייטע מקור, פון דעם וואס די תורה האט מקיש געווען כלי עץ צו א שק, און א שק קען מען דאך טראגן סיי ווען ס'פול סיי ווען ס'ליידיג, און ממילא נאר א זאך, נאר א כלי עץ וואס מען קען טראגן ווען ס'פול איז מקבל טומאה, אבער א שיף וואס ווען ס'אנגעפולט קען מען עס נישט שלעפן איז טאקע נישט מקבל קיין טומאה, אזוי האט חנניה געלערנט. זאגט יעצט די גמרא אמר רבא האט רבא געזאגט, מ'גיי מיר יעצט ארויף צו פ ד עמוד א', ולחנניה טילטול על ידי שוורים שמיה טילטול, ס'טייטש חנניה וועט האלטן אז טאמער מ'קען שלעפן די שיף מיט אקסן הייסט עס אז מ'קען עס שלעפן, און אוודאי וועט עס טאקע מקבל זיין טומאה ווייל דאס קען מען שוין מקיש זיין צו א שק, וואס טייטש רבא איז דא מחדש אז די דין צו מ'קען עס שלעפן ווען ס'פיל איז נישט א דין צו א מענטש קען עס שלעפן, נאר אפילו צו א אקס קען עס שלעפן הייסט עס אויך אז מ'קען עס שלעפן, וואס איז א ראיה דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלים, שלש עגלות הן, ס'דא דריי מיני עגלות, וואגענעס, די ערשטע איז עשויה כקתדרא, ס'איז געמאכט אזוי ווי א בענקל וואס טייטש אזא קורצע וואגן מיט דריי ווענט וואס מ'קען זיצן אויף דעם, איז די דין מיט אזא סארט וואגן איז טמאה מדרס, ס'קען טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, פארוואס? ווייל טומאת מדרס האט מען געזען ס'דארף זיין געמאכט אויף צו זיצן, די וועגן די וואגן דא וואס עשויה כקתדרא איז געמאכט צו זיצן אויף דעם, און במילא קען עס טמא ווערן טאמער א זאב זיצט אויף דעם אפילו ער רירט עס נישט צו, ווייטער ס'דא א צווייטע מין וואגן וואס איז כמטה, ס'קוקט אויס ווי א בעט, סאיז נישט געמאכט צו ליגן אויף דעם, נאר סאיז א לאנגע פלאכע וואגן וואס אויף דעם טראגט מען סחורה, איז ביי דעם איז די דין טמאה טמא מת, ווי רש"י רעדט אויס, סמיינט נישט דווקא טמא מת, סקען טמא ווערן אלע טומאות, די נקודה דא איז אז א טומאת מדרס קען עס נישט טמא ווערן, פארוואס ווייל דאס איז שוין נישט געמאכט אויף צו זיצן, סאיז געמאכט צו שלעפן סחורה במילא קען עס נישט טמא ווערן מיט א טומאת מדרס. ווייטער איז דא א דריטע מין וואגן, זאגט די משנה, של אבנים, א וואגן וואס איז געמאכט צו שלעפן שטיינער, טהורה מכלום, דאס קען אינגאנצן נישט טמא ווערן פארוואס ווייל אונטן אויף די סארט וואגן פלעגט זיין לעכער און א זאך וואס האט גרויסע לעכער אין דעם האט נישט קיין תורה פון א כלי בכלל און במילא איז אינגאנצן נישט מקבל קיין טומאה אבער זאגט אבער ואמר רבי יוחנן ואם יש בה בית קיבול רימונים טמאה טמא מת טאמער ס'איז דא אין די וואגן א בית קיבול רימונים וואס טייטש מ'קען אריינלייגן אין דעם א רימון ס'פאלט נישט ארויס פון די לאך דעמאלטס הייסט עס אוודאי א כלי און ס'קען טאקע מקבל זיין טומאה על כל פנים די וואגן דא וואס מען קען אריינלייגן אין דעם שטיינער וואס איז געמאכט אויף צו טראגן שטיינער, וואס מען האט דאך יעצט געזען רבי יוחנן האט געזאגט אז טאמער איז דא א נאמען פון א כלי אויף דעם טייטש טאמער די לעכער אונטן ביי די וואגן זענען קליין מען קען אריינלייגן אין דעם א רימון איז עס מקבל טומאה, לכאורה פארוואס איז עס מקבל טומאה? עס איז דאך געמאכט פון האלץ און א מענטש קען עס נישט שלעפן ווען עס איז פול, עס איז אנגעפולט מיט גרויסע שווערע שטיינער קען א מענטש דאס נישט שלעפן און במילא וואלט געדארפט זיין די דין אז ס'איז טהור, נאר וואס דען היות וואס א אקס קען עס שלעפן, און פון ווי טאקע ווייסט מען אז אקסן פלעגן שלעפן די עגלות פון אבנים וועט מען שוין זעהן, אבער היות א אקס קען עס שלעפן הייסט עס אז מען קען עס שוין שלעפן און פאר דעם איז עס מקבל טומאה, פון דא איז א ראיה אז טאמער אקסן קען עפעס שלעפן איז עס מקבל טומאה, ברענגט אונז די גמרא א ראיה אז טאקע אקסן פלעגן שלעפן די עגלות, ווייל שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין כלים, שלש תיבות הן, מען רעדט נישט דא פון וואגענעס וואס מען קען שלעפן וואס האט רעדלעך, נאר מען רעדט פון תיבות פון קאסטענעס, איז דא דריי מיני אזעלכע קאסטענעס, די ערשטע זאגט די משנה איז תיבה שפתחה מצידה, א קאסטן וואס דאס עפענונג פונעם קאסטן איז אויפן זייט, וואס טייטש אויבן איז נישט דא קיין דעקל, איז ביי דעם איז די דין טמאה מדרס, ס'קען טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, פארוואס? ווייל א מענטש קען זיצן אויף דעם, ס'איז געמאכט אויף צו זיצן. ביי אנדערע זאכן האבן מיר געזען טאמער א מענטש זיצט אויף א סתם עפעס א כלי וואס איז נישט געמאכט צו זיצן אויף דעם, וואס דארט איז דאך דא די סברה אז די ארבעטערס קענען צוגיין צו אים און זאגן עמוד ונעשה מלאכתינו, וואס זיצסטו מיר דא אויף די כלים גיי אוועק פון דא ס'איז נישט קיין בענקל, איז ביי דעם איז נישט מקבל א טומאת מדרס, אבער דא די תיבה וואס דאס עפענונג דערצו איז פון די זייט קען מען זיצן אויף דעם און אפילו איינער דארף צוקומען צו די תיבה שטעלט ער נישט אויף די מענטש וואס זיצט אויף דעם און במילא איז עס טמא מיט א טומאת מדרס, שפעטער זאגט די משנה איז דא א צווייטע מין תיבה וואס מלמעלה, מען קען עס עפענען פון אויבן, דאס איז טמאה טמא מת, דאס קען טמא ווערן מיט אלע מיני טומאות, אבער נישט מיט א טומאת מדרס, וואס ס'איז נישט געמאכט צו זיצן אויף דעם, טאמער א מענטש עט זיצן אויף דעם, ס'עט קומען איינער דארפן עפעס אין די קאסטן, עט אים זאגן שטעל דיך אויף, שפעטער איז דא א דריטע מין תיבה, א דריטע מין קאסטן, והבאה במידה, א קאסטן וואס איז אזוי מין גרויס אז מען קען דאס נישט שלעפן, און די דין איז טהורה מכלום, ס'איז אינגאנצן טהור, וואס טייטש ס'קען נישט טמא ווערן מיט קיין שום טומאה. יעצט אזוי, די גמרא ברענגט א ראיה אז פון דעם וואס מען זעהט דא אין די צווייטע משנה וואס די משנה רעדט פון קאסטענעס אז ס'איז דא א קאסטן והבאה במידה ס'איז אזוי מין גרויס מען קען עס נישט שלעפן פארדעם איז עס טהורה מכלום איז פארוואס לכאורה שטייט נישט אויכעט ביי די וואגענעס אז ס'איז דא אזא סארט וואגן וואס מען קען נישט שלעפן און במילא איז טהורה מכלום נאר וואס דען זאגט די גמרא פון דא איז א ראיה אז א וואגן וואס איז ריזיג גרויס א מענטש קען טאקע נישט שלעפן ס'איז הבאה במידה פון דעסטוועגן טאמער אקסן קענען דאס שלעפן הייסט עס שוין אז מען קען עס שלעפן און במילא פארדעם איז עס יא מקבל טומאה א קאסטן וואס הבאה במידה עס איז ריזיג גרויס קען א אקס נישט שלעפן עס האט נישט קיין רעדלעך אבער א וואגן יא און פאר דעם טאקע זאגט די גמרא איז א ראיה צו רבא אז טאמער אקסן קענען דאס שלעפן הייסט שוין אז מען קען עס שלעפן און במילא איז עס דומה לשק און במילא איז עס מקבל טומאה זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מדרס כלי חרס טהור א כלי חרס וואס איז געמאכט פון חרס וואס די דין איז טאמער א מענטש למשל רירט צו א כלי חרס פון אינדרויסן ווערט עס נישט טמא נאר טאמער ער שטופט אריין א פינגער אינעווייניג אדער א טמא'נע זאך אינעווייניג אפילו ס'רירט נישט צו, איז א כלי חרס איז מטמא מתוכו, און במילא זאגט די ברייתא א כלי חרס ווערט נישט טמא קיינמאל מיט א טומאת מדרס, און מען וועט באלד זעהן פון וועלכע פסוק מען לערנט עס ארויס, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אף הספינה, די זעלבע זאך א שיף, פרעגט די גמרא מאי קאמר וואס זאגט דא רבי יוסי וואס איז מיט א שיף, אמר רב זביד, איז רב זביד מסביר אזוי הכי קאמר, מדרס כלי חרס טהור ומגעו טמא, א כלי חרס וואס מען זיצט אויף דעם ווערט נישט טמא מיט א טומאת מדרס, אבער טאמער מען שטופט אריין די פינגער אינעווייניג, איז אוודאי קען עס טמא ווערן. דא זאגט די תנא קמא, וספינה של חרס טמאה, נאך מער, די תנא קמא לייגט צו אז א ספינה, א שיף וואס איז געמאכט פון חרס, איז טמא. פארוואס? זאגט די גמרא, ווייל ער האלט כחנניה, אזוי ווי די ברייתא פון חנניה, וואס לערנט ארויס די איינציגסטע סיבה וואס א שיף קען נישט מקבל זיין קיין טומאה, איז ווייל מען איז עס מקיש צו א שק, און ממילא דאס איז נאר דא ביי א שיף וואס איז געמאכט פון האלץ. אבער א שיף וואס איז געמאכט פון חרס, וואס ס'איז נישט דא ביי דעם דער היקש, העט אוודאי קענען טמא ווערן. אזוי איז רב זביד מסביר די תנא קמא, און אויף דעם קומט רבי יוסי צו זאגן, רבי יוסי אומר, אף הספינה טהורה, וואס טייטש אז א ספינה, וואס דו האסט געזאגט אז א ספינה וואס איז געמאכט פון חרס קען טמא ווערן מיט א טומאת מגע, זאגט רבי יוסי ניין, אפילו א שיף וואס איז געמאכט פון חרס, קען אויך נישט טמא ווערן מיט א טומאת מגע, פארוואס? כתנא דידן, ווייל ער האלט ווי די תנא אין אונזער משנה, וואס די תנא פון די משנה איז מקיש א שיף צו א ים, אז ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, און פאר דעם זאגט טאקע רבי יוסי אז אף הספינה טהורה. פרעגט אבער די גמרא מתקיף לה רב פפא מאי אף, ווי קומט דא אריין די לשון אף, וואס טייטש וואס האט די תנא קמא געזאגט, די תנא קמא האט געזאגט אז א כלי חרס איז נישט טמא מיט א טומאת מדרס טאמער א זב זיצט אויף א כלי חרס ווערט עס נישט טמא מיט א טומאת מדרס, מען האט נאכנישט געזען די פסוק ווי מען לערנט עס ארויס אבער אזוי האט די תנא קמא געזאגט, יעצט וואס זאגט רבי יוסי, רבי יוסי זאגט אז א שיף קען נישט טמא ווערן מיט א טומאת מגע, און אויף דעם פרעגט רב פפא ווי קומט אריין אף. רבי יוסי האט דאך געזאגט אף הספינה, וואס טייטש ס'האט דאך נישט קיין שייכות צו תנא קמא, דער תנא קמא האט געלערנט א דין פון מדרס ביי חרס, און רבי יוסי לערנט א דין פון מגע ביי א שיף, וממילא פאסט נישט דער לשון אף, אלא אמר רב פפא וממילא זאגט רב פפא הכי קאמר, דאס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן, רב פפא גייט דא טוישן די גאנצע נוסח הברייתא כולל דעם שיטות און לויט רב פפא העט יא שוין שטימען די ווארט מאי אף, וואס איז דאס אף הספינה טהורה? איז אזוי, אלא אמר רב פפא זאגט רב פפא הכי קאמר אז די ברייתא זאגט אזוי, מדרס כלי חרס טהור, א כלי חרס טאמער א זב זיצט אויף דעם איז טהור, ומגעו טמא טאמער ער שטופט אריין די פינגער ווערט עס טמא, ושל עץ, טאמער איז דא א כלי פון האלץ, בין מדרסו בין מגעו טמא, סיי טאמער ער זיצט אויף דעם, סיי טאמער ער רירט עס צו, ווערט עס טמא, וספינת הירדן, א ספינת הירדן א קליינטשיגע שיפל, דאס איז טהורה, דאס ווערט נישט טמא טאמער מען רירט עס צו, ס'ווערט נישט טמא מיט א טומאת מגע פארוואס? ווייל כתנא דידן, ווייל דער תנא דא אין דער ברייתא האלט ווי די תנא אין אונזער משנה אז קיין שום שיף קען נישט טמא ווערן נישט קיין חילוק מען קען עס שלעפן צו נישט, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אף הספינה טמאה, אז א שיף קען יא טמא ווערן מיט א טומאת מגע, פריער האמיר געזען רבי יוסי זאגט אף הספינה טהורה, לויט דער גירסא פון רב פפא זאגט רבי יוסי אף הספינה טמאה, אז א שיף קען טמא ווערן מיט א טומאת מגע, כחנניה, ווייל רבי יוסי האלט ווי שיטת חנניה אז ווי לאנג מען קען עס שלעפן קען עס טמא ווערן מיט א טומאת מגע, איז על כפרים אבער די לשון פון אף שטימט שוין, ווייל דער תנא קמא האט געזאגט אז א ספינת הירדן איז טהור, ס'קען נישט טמא ווערן מיט א טומאת מגע לערנט עס ארויס פון די לימוד אין אונזער משנה, און אויף דעם זאגט רבי יוסי אף הספינה טמאה אז פארקערט ס'ווערט יא טמא מיט א טומאת מגע, ביידע רעדן דא פון א טומאת מגע, וואס אויב ביידע רעדן טאקע פון טומאת מגע שטימט שוין די לשון אף, ווייל דער תנא קמא האט געזאגט אז א געהעריגע כלי עץ איז טמא במגע, נאר א שיף נישט, און אויף דעם זאגט רבי יוסי אז אף ספינה, א שיף ווערט אויך טמא מיט א טומאת מגע, זאגט יעצט די גמרא, דער לימוד וואס האט פריער אויסגערעדט, ומדרס כלי חרס מנלן דטהור, פון ווי ווייסט מען אז מדרס א כלי חרס טאמער א זב זיצט אויף א כלי חרס אז עס איז טהור, אמר חזקיה דאמר קרא וואס שטייט אין פסוק, ואיש אשר יגע במשכבו דאס שטייט ביי זב, די תורה איז מקיש משכבו איז אזוי ווי שטייט משכב שלו, מקיש משכבו לו. מה הוא אית ליה טהרה במקווה אזוי ווי ער האט א טהרה טאמער זיך טובל'ן אף משכבו נמי אית ליה טהרה במקווה די זעלבע זאך די משכב די דארט ווי ער זיצט די טומאת מדרס איז אויך דווקא אויף א זאך וואס מען קען מטהר זיין אין א מקווה א כלי חרס קען מען נישט מטהר זיין אין א מקווה ממילא לערנט מען פון דעם אז א כלי חרס קען נישט טמא ווערן מיט א טומאת מדרס דבי ר' ישמעאל תנא אין בית מדרש ר' ישמעאל האט מען געלערנט א צווייטע לימוד אויך די זעלבע לימוד נאר פון א צווייטע פסוק שטייט אין פסוק כמשכב נדתה יהיה לה איז מקיש משכבה לה מה היא אית לה טהרה במקווה אף משכבה, נמי אית לה טהרה במקווה, לאפוקי כלי חרס דלית ליה טהרה במקווה, און ממילא א כלי חרס קען נישט טמא ווערן מיט א טומאת מדרס. זאגט יעצט די גמרא. מתיב ר' אילעא, האט רבי אילעא געפרעגט א קשיא, וואס טייטש אונז האבן יעצט קובע געווען אז יעדע זאך וואס מען קען נישט טובל'ען אין א מקווה קען נישט טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, און אויף דעם פרעגט רבי אילעא, שטייט אין א ברייתא מפץ במת מנין, פון ווי ווייסט מען אז א מפץ מפץ איז א מחצלת של קנים, אזוי ווי א מעט פון סכך וואס מען לייגט די אויסגעשפרייטע מחצלות פון קנים אויפן סוכה, איז דער מפץ אז ס'ווערט טמא מיט א טומאת מת פון ווי לערנט מען עס ארויס? ווייל בעצם דער מפץ איז געמאכט אויף צו זיצן, אבער ס'איז פשוטע כלי עץ, און ממילא פשוטע כלי עץ האט מען געזען מען לערנט ארויס פון שק אז ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, פון ווי ווייסט מען דער מפץ איז יא מקבל אפילו א טומאת מגע און אפילו ס'איז פשוטע כלי עץ, זאגט די גמרא ודין הוא, מ'קען ארויסלערנען א קל וחומר, ומה פכין קטנים שטהורים בזב, קליינע קריגעלעך פון חרס קען א זב נישט מטמא זיין אפילו אויב ער וויל, פון אינדרויסן ווען ער רירט עס צו ווערט עס נישט טמא, טאמער ער שטופט אריין זיין פינגער אינעווייניג קען ער אויך נישט ווייל ס'איז צו קליין אריינצוריקן א פינגער, און במילא אזא סארט כלי וואס איז טהור ביי א זב און דעסטוועגן טמאים במת טאמער ס'זאל זיין א אוהל מיט א מת וועט עס טמא ווערן, מפץ שטמא בזב, איז א מפץ א זב קען יא מטמא זיין טאמער ער זיצט אויף דעם, אינו דין שיהא טמא במת, איז פארשטייט זיך די אנדערע טומאות איז אויך דא ביי דעם, איז על כל פנים פירט רבי אילעא אויס די קשיא, זעהן מיר דאך דא אין די ברייתא אז דער מפץ קען טמא ווערן פון א זב, וואס טייטש קען טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, און נאך מער, רש"י רעדט דא אויס אז דאס איז בעצם די כלל וואס מען געפינט, די גמרא זאגט אין נדה, כל המטמא מדרס מטמא טמא מת, אז אפילו פשוטע כלי עץ וואס קענען נישט נארמאל טמא ווערן, אבער טאמער ס'איז געמאכט צו זיצן אויף דעם און ס'קען שוין טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, קען ער שוין אויך טמא ווערן מיט א טומאת מת מיט א טומאת מגע, און במילא פירט ר' אילעא אויס די קשיא, ואמאי הא לית ליה טהרה במקווה, וואס עפעס קען דער מפץ טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, ס'איז דאך נישט דא קיין טהרה במקווה אויף דעם, ס'טייטש מען קען נישט מטהר זיין פשוטע כלי עץ אין א מקווה, פארוואס איז ווי רש"י רעדט אויס ווייל ס'נישט דא קיין מקור אז יא, און אז ס'נישט דא קיין מקור אז יא איז אוודאי קען מען עס נישט מטהר זיין אין א מקווה, און במילא זאגט ר' אילעא לויט די כלל וואס דו האסט יעצט קובע געווען מ'האט פריער געזען צוויי ראיות פון צוויי פסוקים, אדער פון ואיש אשר יגע במשכבו מקיש משכבו לו, אדער פון כמשכב נדתה יהיה לה מקיש משכבה לה, וואס מ'האט געזען אז דווקא א זאך וואס האט א טהרה במקווה קען טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, דא זעט מען קלאר אז די פשוטי כלי עץ וואס האט נישט קיין טהרה אין א מקווה און פונדעסטוועגן קען עס טמא ווערן טאטמות מעדרעס? ענטפערט די גמרא, אמר ליה רב חנינא, האט רב חנינא געענטפערט, שאני התם, הואיל ואיכא במינו, וואס טייטש דארט איז אנדערש, אוואדע ביי כלי חרס, וואס ס'איז נישט דא אזא זאך אז א כלי חרס זאל האבן א טהרה אין א מקווה, איז פאר דעם איז א כלי חרס קען נישט טמא ווערן טאטמות מעדרעס, אבער, זאגט רב חנינא, אין הכי נמי אז פשוטי כלי עץ קענען נישט האבן קיין טהרה אין א מקווה, אבער א כלי עץ וואס האט א בית קיבול, א געהעריגע כלי עץ, קען אוודאי יא האבן א טהרה אין א מקווה, און במילא, זאגט ר' חנינא, דאס ליגט נישט אין די לימוד, א זאך וואס ס'איז דא במינו א טהרה אין א מקווה, אזוי ווי האלץ, ס'איז דא אזא סארט האלץ וואס האט א טהרה אין א מקווה, קען אוודאי טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, אפילו דאס אליין, דער מפץ, קען נישט האבן א טהרה אין א מקווה ווייל ס'איז פשוטי כלי עץ, אמר ליה, האט ר' אילעא געזאגט צו ר' חנינא, רחמנא ליצלן מהאי דעתא, ס'טייטש דער אייבערשטער זאל שומר ומציל זיין פון אזא דעת, וואס טייטש, וואס זאגסטו מיר אז ס'איז דא אז במינו, ווי נעמסטו אזא זאך, ווי נעמסטו אזא תירוץ, דאס למעשה די מחצלת האט נישט קיין טהרה אין א מקווה, און במילא איז נישט דא קיין שום סיבה אז איך זאל דאס נישט ממעט זיין פון די צוויי פסוקים פון כמשכב נדתה, אדער ואיש אשר יגע במשכבו אז זאל נישט קענען טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, און במילא פארשטיי איך נישט פארוואס די ברייתא זאגט אז יא, זאגט ר' חנינא צו ר' אילעא אדרבה רחמנא ליצלן מדעתא דידך דיין סברא זאל מיך די אייבערשטער אפהיטן, וואס טייטש פארוואס נישט, ס'איז א גוטע תירוץ טאמער ס'איז דא במינו א טהרה אין א מקווה קען עס טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, פרעגט יעצט טאקע אבער די גמרא וטעמא מאי, וואס איז טאקע די טעם פון ר' חנינא וואסע מין תירוץ איז דאס, הואיל ואיכא במינו, וואס טייטש ווייל ס'איז דא אזא זאך א שטיקל האלץ וואס מ'קען טובל'ען למעשה די מפץ קען מען נישט טובל'ען און פארוואס טאקע קען עס טמא ווערן מיט א טומאת מדרס? ענטפערט די גמרא, די טעם פון ר' חנינא איז ווייל תרי קראי כתיבי, ס'איז דא צוויי פסוקים וואס על פניו קוקט עס אויס ס'איז זיך סותר איינער דעם צווייטן, כתיב אין איין פסוק שטייט ואיש אשר יגע במשכבו וואס מ'האט פריערט געזעהן אז פון די ווארט במשכבו לערנט מען ארויס א היקש פון משכב און לו אז די תורה איז מקיש דעם משכב צו די טמא'נע מענטש אליין אז אזוי ווי ער האט א טהרה אין א מקווה דארף דאס אויך האבן א טהרה אין א מקווה אז ס'זאל קענען הייסן א משכב וכתיב אבער אין א צווייטע פסוק שטייט כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא דארט שטייט נישט משכבו און במילא איז משמע אז יעדע משכב קען טמא ווערן מיט א טומאת מדרס אפילו עס האט נישט א טהרה אין א מקווה ווייל דא איז די תורה נישט מקיש די משכב צו אים, נאר וואס דען, הא כיצד אזוי פארענטפערט מען די צוויי פסוקים? נאר וואס דען, זאגט ר' חנינא אזוי, יש במינו, איז אף על גב דלית ליה טהרה במקווה, וואס טייטש טאמער ס'איז דא אין דעם מין, למשל האלץ, ס'איז דא אזא זאך א האלץ וואס מען טובל'ט אין א מקווה, איז אפילו אז דעם מפץ טובל'ט מען נישט אין א מקווה, קען עס טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, און דאס לערנט מען ארויס פון די פסוק כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, אז אפילו ס'שטייט טאקע נישט משכבו, אפילו דעם מפץ קען מען נישט טובל'ען, אבער ס'איז יש במינו, קען עס טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, מה שאין כן אין במינו, מקיש משכבו לו, טאמער עס איז נישט דא בכלל פון דעם מין אז מען זאל עס קענען טובל'ן, למשל א כלי חרס, איז ביי דעם טאקע די תורה מקיש די כלי חרס צום זאב אליין, אז דווקא א זאך וואס האט א טהרה אין א מקווה קען טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, אבער א כלי חרס וואס האט קיין שום טהרה אין א מקווה נישט ביי קיין שום אופן, קען אוודאי נישט טמא ווערן מיט א טומאת מדרס. זאגט יעצט די גמרא, רבא אמר, רבא לייגט דא צו,

שטייט אין פסוק לגבי א כלי חרס וואס ליגט אין א אוהל המת, זאגט די פסוק וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, אז יעדע כלי חרס וואס איז נישט פארשטאפט, גייט די טומאה אריין אין די כלי חרס, טאמער א כלי חרס ליגט אין א אוהל המת, און די דעקל איז נישט צוגעדעקט, ס'הייסט ס'איז נישט פארשטאפט פון אויבן, גייט די טומאה אריין, טאמער ס'איז צוגעדעקט, טאמער ס'איז דא א מוקף צמיד פתיל אויף דעם, וואס טייטש ס'איז פארדעקט פון אויבן, גייט נישט די טומאת מת אריין אין דעם, און במילא זאגט רבא דרשט מען פון דעם הא יש צמיד פתיל עליו טהור הוא וואס טייטש די איינציגסטע סיבה וואס די תורה זאגט וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו איז טמא אבער טאמער יש צמיד פתיל אויב עס האט א דעקל איז עס טהור מי לא עסקינן דיחדינהו לאשתו נדה זאגט רבא דער כלי חרס מיטן מוקף צמיד פתיל דער צוגעדעקטער כלי חרס רעדט זיך אוודאי אויך פון אזא סארט כלי חרס וואס מען קען זיצן אויף דעם ווייל די תורה זאגט נישט אזא סארט כלי חרס אזא סארט כלי חרס אלע מיני כלי חרס, יעצט היות וואס ס'איז דא אזא כלי חרס וואס מ'קען זיצן אויף דעם, איז לאמיר זאגן א מענטש האט א כלי חרס מ'קען זיצן אויף דעם, און ער געט עס פאר זיין פרוי וואס איז א נדה צו זיצן אויף דעם, זאגט רבא, טאמער דער כלי חרס וואלט געקענט טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, קומט אויס אז זיין פרוי די נדה וואס זיצט יעצט אויף דעם כלי חרס, עט מטמא זיין דער דעקל און די כלי חרס, מיט א טומאת מדרס, און במילא טאמער די כלי חרס איז טמא מיט א טומאת מדרס, זאגט רבא וקאמר רחמנא טהור, זאגט רבא פארוואס זאגט די תורה אז די כלי חרס איז טהור, ווייל די דין איז אז א כלי חרס העלפט טאקע ווען ס'איז פארמאכט אז די טומאה זאל נישט אריינגיין אינעווייניג, נאר טאמער די דעקל איז טהור, טאמער די דעקל איז טמא איז עס נישט חוצץ מפני הטומאה, די טומאה גייט אריבער, און במילא זאגט רבא טאמער עס וואלט געקענט טמא ווערן מיט א טומאת מדרס וואלט די טומאת מת געדארפט קענען אריינגיין אינעווייניג אפילו עס איז צוגעדעקט. און פון דעם וואס מען זעט אין די תורה אז יעדע כלי חרס וואס איז צוגעדעקט גייט נישט די טומאה אריין, מוז זיין אז דער דעקל קען טאקע נישט טמא ווערן, אפילו זיין פרוי א נדה עט זיצן אויף דעם עט עס נישט טמא ווערן, און במילא פאר דעם היות וואס דער כלי חרס איז צוגעדעקט בלייבט די טומאה אינדרויסן און אינעווייניג בלייבט טהור, און פון דא איז א ראיה אז קיין שום כלי חרס קען נישט טמא ווערן מיט א טומאת מדרס.